ספר הקדוש בעל תומר דבורה זכר נשמת הרב הקדוש ר' משה בר ר' יעקב זכותו יגן עלינו כל ישראל מ'זאל געהאלפן ווערן מיט אלץ גוטס. איך וויל דא צוענדיגען די מידה ט'. מידה ט' איז געווען זייער זייער א שווערע, אסאך קבלה, אסאך פסוקים פון דניאל עס זעהט זיך עפעס אויס כאילו ס'ליגט דא עפעס נאך אינעווענדיג, און קען זיין דער אייבערשטער זאל העלפן יהי רצון אז מ'זאל נישט דא זאגן א זאך חס ושלום וואס איז נישט כהוגן, באט קען זיין דא ליגט אפשר נאך נאך א נקודה. דער בית החיים ברענגט ארויס אז דער חטא האט אפאר חלקים אין זיך, דער מענטש האט חרטה, ער האט א קבלה, ער איז ווילינג צו נעמען און צו צאלן א פרייז דערויף, און ער בעט די באשעפער אז די פרייז זאל זיין גאר קליין, כדי ער זאל קענען זיצן לערנען און דאווענען, ס'זאל נישט זיין קיין ביטול תורה, ס'זאל נישט זיין קיין ביטול תפילה, און אמאל נעבעך דערויף נעמט דער באשעפער און ער שיקט דאך א שליח, פרעה, המן, די סמך מם וואס מען האט געשמועסט, זיי טוען עס מיט גאר א גרויסע שיעור, די באשעפער בעט מעט און זיי האבן עס געטון גאר גאר אויף א גרויסן פארנעם, און זיי באקומען שפעטער וישולם לו גמולו על ראשם, און זיי שפעטער ליידן די צרות פון בחינת פון די שעיר לעזאזל, און זיי ווערן פארשניטן, און דאס דאס געשעט מיט די חטא. וואס מען קען אפשר ארויסברענגן דא נאך א נקודה איז, ווען מען רעדט וויאזוי צו עפלייען די מידה צום מענטש אליינס, איז דער בעל תומר דבורה ענדיגט צו אז א איד וואס טוט תשובה דארף מען טאר מען נישט פיינט האבן, שאחר שנקלה הרי הוא כאחיך. צווישן די שורות קען זיין, קען זיין ליגט דא נאך א חלק, מיר ווייסן א מענטש וואס איז א מזכה את הרבים, אין חטא בא על ידו, און למעשה א מענטש וואס איז מזכה את הרבים, ער צאלט כולל אינגעלייט צו לערנען תורה, איז דער אינגעלייט'ס תורה באקומט ער. ס'האט אמאל געזאגט רבי שמואל סאלאנט האט געזאגט פון ירושלים אז תורה איז אנדערש, ס'איז געווען אמאל עפעס א מאן און פרוי וואס האבן געהאט א וויכוח, די פרוי האט געהאלטן אז זי טוט אסאך מער חלק ווי איר מאן, זי ארבעט אין היים אזוי שווער, און זי לאזט איר מאן גיין לערנען, און זי ארבעט גאר גאר שווער, איר קומט זיך א גרעסערע חלק פון איר די חלק וואס איר מאן לערנט, און די מאן האט געהאלטן פארקערט, ער זיצט און לערנט תורה, ער זיצט און לערנט, ער איז זיך מייגע אויף תורה, אים קומט זיך די גרעסערע חלק, פארוואס זאל זיין ווייב באקומען א חלק פון זיין חלק וואס ער לערנט ווייל זי טוט צרכי הבית? האט רב שמואל סאלאנט געזאגט אז ביי תורה איז אנדערש ווי אלע מיני ביזנעס אין דער וועלט, א שותפות ביי תורה מיינט אז יעדער באקומט הונדערט פראצענט, יעדער באקומט זיין חלק, א איד ס'איז א מזכה את הרבים, א איד וואס געבט צדקה און האלט אויס כוללים, איז די תורה וואס די כולל יונגעלייט לערנען, באקומט ער די גאנצע חלק התורה און זיי באקומען די חלק התורה, און יעדן זכות, יעדער מזכה את הרבים, פארקערט איז דער וואס איז. מחטיא את הרבים, רחמנא לצלן, א מענטש וואס ער טראכט נישט, און ער מאכט אמאל א לצנות פון א פסק פון א רב, ער מאכט אמאל א לצנות פון א פסק, מען מאכט לצנות פון תורה, פון לומדי תורה, פון אידן וואס האבן באקומען שימוש פון די פריערדיגן דור, און. מען מאכט א לצנות פון דעם חס ושלום, און דורכדעם פאלגן נישט מענטשן צום פסק, טוען נישט מענטשן די הלכה כהוגן, איז א חוטא את הרבים חס ושלום אזא מענטש, אז מענטשן טוען אים נאך און וועגן אים טוען מענטשן חטאים, איז אחריות געפערליך גרויס און חס ושלום ס'קען זיין בחינה פון והשיב לו גמולו בראשו איז וויפיל דארף מען ארויסנעמען פון דעם מידה ט' פון יכבוש פון ותשליך במצולות ים כל חטאותם אז א מענטש זאל חס ושלום נישט הייסן ווי ער זאגט די רשעים כים נגרש רשעים ווערן אנגערופן מצולות ים. אזוי ווי ס'שטייט והרשעים כים נגרש רשעים זענען אזוי ווי א ים וואס שטורעמט כי השקט לא יוכל ווייל ער קען נישט זיין רואיג און שטיל און דארף א מענטש דאס איז אונזער מעסעדזש אז אונז טאר מען נישט זיין ווי די רשעים וואס חס ושלום וואס זענען מחטיא את הרבים. אז א מענטש וואס איז חוטא פאר זיך אליינס, אויף דעם קוקט דער באשעפער, אויף די זמן, אויף די כח וואס דער מענטש האט, אויף די תאווה, וויפיל זיך יא קען צוריק האלטן, וויפיל זיך נישט קען צוריק האלטן, דאס איז א חשבון צווישן דעם מענטש און דעם באשעפער. אבער א מענטש וואס איז מחטיא את הרבים, וואס האסטו פון דעם אז דיין חבר זינדיגט? פארוואס דארפסטו מאכן ליצנות אז דיין חבר זאל מיט זינדיגען מיט דיר? פארוואס זאלסטו דערציילן פאר א חבר פון די און די חטא און ער זאל עס אויך וועלן טון? פארוואס זאלסטו באקוועם מאכן דיין חבר? ער איז א מענטש וואס איז א בעל חטא און חס ושלום איין מענטש, צוויי מענטשן, צען מענטשן, הונדערט מענטשן טוען אים נאך, איז אלץ קען זיין חס ושלום א בחינה מ'זאל אפגעהיטן ווערן פון והשיב לו גמולו בראשו. און חס ושלום עס איז נישט דא קיין כפרה אויף דעם, עס איז נישט דא קיין א וועג ארויס פון דעם, ער איז נעבעך געווען די אבי אבות וואס האט אנגעהויבן דער ליצנות, ער איז געווען די אבי אבות וואס האט אנגעהויבן דער היתר, ער איז די אבי אבות וואס האט געמאכט ליצנות, ער איז די אבי אבות וואס לאט נישט וואס לאט נישט טוהן הלכה ווי עס דארף צו זיין. און ווער ווייסט וויפיל מענטשן טוען אים נאך, און דאס איז א מחטיא את הרבים, און חס ושלום ווען ס'וועט קומען א צייט גובה צו זיין דער חוב, חס ושלום וואס וועט פאלן אויף דעם מענטש. און פארקערט, במידה טובה איז סך סך מער ווי מידת פורעניות, אז א מענטש וואס איז א מזכה את הרבים, ער געבט צדקה אז אידן זאלן נהנה זיין פון דעם, האלט אויס תורה, האלט אויס מקום תפילה, ער האלט אויס גמילות חסדים, טוט חסד, ער איז מקרב אידן לאבינו שבשמים, טוט א גוט ווארט פאר א איד, און וועגן זאגן דאס גוט ווארט פאר א איד גייט דער מענטש און ער קען יעצט בעסער דאווענען און בעסער לערנען, און ער קען זאגן א אנדערע מענטש א גוט ווארט, און דאס איז פרה ורבה, דאס איז ממש, דאס האט תולדות און תולדות תולדות עד אין סוף און עד אין מספר, און דאס איז א מרובה מידה טובה וואס דער מענטש קען זוכה זיין צו האבן אסאך אסאך מער פון דעם. ממילא די ותשליך במצולות ים כל חטאתם ארבעט אויף ביידע וועגן אז רחמנא לצלן א מענטש וואס איז מחטיא את הרבים זאל מען אפגעהיטן ווערן וואס השיב לו גמולו בראשו, און פארקערט א מענטש וואס טוט נאך מזכה זיין את הרבים נאך טובות נאך מצוות נאך מעשים טובים איז פארקערט וויפיל שכר ער וועט האבן און האבן. דאס אלץ האב איך נאר געוואלט צולייגן אין די מידה ט' ווייל איך האלט אז דאס ליגט אביסל צווישן די שורות, און דאס איז א זאך וואס מענטשן דארפן אכט געבן זייער שטארק, צו זיין א מזכה את הרבים, און גאר שטארק אוועקשטיין פון חס ושלום די פארקערטע פון זיין א מחטיא את הרבים, און די אייבערשטער זאל העלפן מען ווייסט דאך שכר מצוה מצוה, אז מען טוט מצוות און מען איז מזכה אנדערע מצוות, טוט מען נאך מצוות, און מען האט פריער געלערנט אז מצוות עולה כפורחת, ס'וואקסט און וואקסט און וואקסט און מען זאל זוכה זיין צו האבן זכותים און נאך זכותים ביז מען וועט זוכה זיין צו אלע השפעות טובות.